עס הייסט אז מען דארף יעצט ריארגענייזן, מען טרעפט זיך אין עפעס א פלאץ פון שלא כסדר, עס איז מבולבל, עס איז גייט נישט אלף בית, עס גייט תיו שין און עס גייט גימל ז' און ענדיגט אויף, עס האט נישט קיין סדר. און ס'איז דא זייער אסאך מהלכים, זייער אסאך פרטים, זייער אסאך וועגן וויאזוי, וואס מען טוט אין די סיטועשאן, עס הייסט ס'איז דא סיי חלקים לשבח, סיי חלקים לגנאי, סיי חלקים וואס מען דארף, בעיסיקלי איז דא מער אויב מ'וויל מאכן א כלל איז דא בערך צוויי אדער דריי מעין וועגן וואס מ'איז זאכן וואס מ'קען טוהן. ס'איז דא כ'גיי זאגן דריי מעין כללית'דיגע זאכן, איך וויל טרעפן געוויסע רמזים פון נקודות. מ'קען אנטלויפן פון די שלא כסדר, מ'קען פרובירן ווען ס'איז דא א פראבלעם, מ'גייט לויפט אריין אין בית מדרש, משכהו לבית המדרש, לויף אוועק אזוי ווי דאס איז אזוי ווי עיר מקלט, איך מיין זיי רופן עיר מקלט.

ס'איז סתם א באט ס'מיינט אביסל ס'איז דא געוויסע גדרים וואס בלייבן אדער געוויסע געוויסע קביעות געוויסע זאכן וואס דארט וואס מוז בלייבן די סדר. און די דריטע וועג איז וואס איך האב מסתם די מערסטע ליב אבער ס'איז נישט אלעמאל ריכטיג איז די אז די שלא כסדר איז אליינס א סדר אזויווי כ'ווייס איינער געזאגט אז לייף איז וואט העפענס ווען יו אר אין די מידעל אף פלענינג פאר סאמטינג עלס.

דעיר טאלקינג אבאוט די מצוות אוו די עבד אין דיפרענט וועיס דערס דיפרענט וועיס אויף יעדע מצוה איז דא עס איז זייער אינטערעסאנט ווען מען לערנט חומש און ספעשעלי אזעלכע מצוות אזעלכע פרשיות וואס זענען כאילו פשוטע זאכן זיי זוכן נישט קיין גרויסע טעאלאגיעס אדער גרויסע העכערע זאכן כאילו איטס לייק סימפל טינגס און סימפל לאוס אוו חתונה געגעסן און געגאנגען פארלוירן זיין אייזל געטראפן זיין אייזל אלל קיינדס אוו פלעין ווערי סימפל טינגס.

די וואן וואן וועי און אויב מ'גייט ווייטער למשל אין די אין די פרשה אז כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה דארט איז אביסל א פארקערטע זאך אז איך זאג אז ס'דא א געגעטע מענטש וואס האט געהאט צוויי ווייב איינס ליב געהאט איינס נישט שוין עפעס א נישט אזא כסדר דיגע מעשה באט. ס'דאך דא א סדר וואס דער מענטש מיינט ס'גייט דארט זיין, ער גייט דער בן האהובה גייט באקומען אלעס און דער בן השנואה גייט ער אזוי באזייטיגען אז ער זאגט ניין, טאקע די דיין סדר דארף איז דאך דא א יושר, די סדר וואס איז גלייך אז אפילו א בכור איז א בכור, ס'מוז בלייבן די אלטע סדר, דו קענסט נישט מאכן א נייע סדר, און ביי מצד שני דאס איז כאילו אלסאו, עס שאוס דעט איווען.

קרעדיט מאכט א גרויסע ענין פון עס, דו זאלסט נישט אקעי ווייל ווען דו זאלסט דארפן צופיל געבן פאר יענעם ווען דו פארלירסט עפעס און דאן לאזט איבער די לקט שכחה פאה די פרט די אלע זאכן דעמאלט זאלסטו עס לאזן באט ווען דו פארקויפסט פאר די מענטש זאלסטו נישט אנגיין אבן ואבן זאלסט נישט מאכן חשבונות דאס איז א יקר.